מ'האלט די גמרא דף י די אויבערשטע שורה, די גמרא גייט ווייטער דא אין די ברייתא אויסרעכענען יעדע איינע פון די מזיקים אז איינס האט א חומר איבער די אנדערע, חומר בשור מבאש, חומר באש מבשור, חומר בשור מבאש, מ'טרעפט חומרות אין שור, נאכאמאל שור מיינט מען דא קרן ווי רשי און תוספות זאגן אז ס'איז דא א חומר בשור מער פון אש, שהשור משלם כופר, א שור מועד מוז צאלן כופר, מוז צאלן אדער דמי ניזק אדער דמי מזיק, על כל פנים ער צאלט כופר, וחייב בשלושים של עבד, טאמער די שור מועד הרג'ט אן עבד איז דא א חיוב שלושים שקלים של קנס, טאמער ס'איז נגמר דינו, די הלכה איז א שור מועד וואס האט געהרג'ט איז נסקל, טאמער ס'איז נגמר דינו לסקל אפילו פאר די סקילה איז שוין אסור בהנאה, טאמער ס'איז מסור לחרש שוטה וקטן, מ'האט געזען אין די פריערדיגע דף, מ'גיט איבער א שור צו א חרש שוטה וקטן ס'איז געווען צוויי פשטים אין די גמרא אדער רעדט זיך א שור קשור אדער א שור וואס איז נישט קשור על כל פנים די הלכה איז מסר לחרש שוטה וקטן איז ער חייב טאמער ס'האט מזיק געווען מה שאין כן באש ביי אש איז נישט דא קיין חיוב כופר פארוואס זאגט רשי ווייל טאמער א אש האט געהארגעט א מענטש איז דער בעל האש פטור ווייל דער מענטש האט זיך געקענט ראטעווען האט ער געקענט האט ער דעת ער האט געקענט אנטלויפען און אפילו ס'רעדט זיך אז דער מענטש איז געווען צוגעבינדען איז דעמאלטס איז ווייטער נישט דא קיין כופר ווייל דעמאלטס איז דער בעל האש א רוצח ער האט ער האט אים געהארגעט אויב אזוי איז דא קם ליה בדרבה מיניה און די זעלבע סיבה ס'איז נישט דא קיין שלושים של עבד ס'איז נישט דא קיין מציאות פון נגמר דינו ביי אש און ביי אש טאמער ס'איז מסור לחרש שוטה וקטן איז טאקע פטור, ממילא דאס איז די חומר פון שור מבאש. וואס איז די חומר באש מבשור? שהאש מועדת מתחילתה, א אש איז מועד תיכף די ערשטע מאל ס'איז מזיק איז דא א תשלומין פון נזק שלם, מה שאין כן בשור, א שור די ערשטע מאל א קרן איז נאר מחויב תם חצי נזק די ערשטע דריי מאל. זאגט די ברייתא ווייטער, חומר באש מבבור וחומר בבור מבאש, חומר בבור מבאש, ווען איז בור מער חמור פון אש? קודם כל די תכונה פון די מזיק אז בור איז שתחילת עשייתו לנזק, ווען מ'מאכט א בור איז שוין א פארטיגע מזיק, מה שאין כן אש מוז גיין ערשט צו די אנדערע פלאץ מזיק צו זיין. נאך א חומרא פון בור, אז בור איז דומה צו שור, אז מסרו לחרש שוטה וקטן מ'גיט איבער א בור צו א חרש שוטה וקטן זיי זאלן עס היטן, און ס'איז מזיק ביסטו חייב, מה שאין כן באש, ביי א אש, קודם כל ס'איז נישט תחילת עשייתו לנזק, און צווייטנס טאמער מ'גיט איבער א אש צו חרש שוטה וקטן איז מען פטור. וואס איז די חומר באש מבבור? שהאש דרכה לילך להזיק, קודם כל אין די תכונה פון די מזיק ס'איז א מזיק וואס גייט מזיק זיין ס'גייט צו די נזק, און מועדת לאכול בין דבר הראוי לה ובין דבר שאינו ראוי לה, אש, ביסטו מחיוב סיי ווען ס'האט מזיק געווען א דבר וואס איז ראוי פאר אש און סיי ווען ס'האט מזיק געווען א דבר שאינו ראוי פאר אש, באלד וועט מען זעהן אין די גמרא אז דבר ראוי לה מיינט עצים וואס איז די נארמאלע זאך וואס ווערט פארברענט אין א פייער, דבר שאינו ראוי לה מיינט כלים, ס'איז נישט נארמאל אז א אש זאל פארברענען כלים, אבער ווען די אש האט פארברענט כלים ביסטו מחיוב הגם ס'אינו ראוי לה, מ'דארף פארשטיין וואס איז די חידוש פון דעם פארוואס זאל מען נישט זיין חייב ווייל ס'איז א דבר שאינו ראוי לה, סוף סוף האסטו מזיק געווען, ס'איז נישט אזוי קלאר פארוואס דאס איז א חידוש. על כל פנים, אש איז א מועד סיי אויף דבר הראוי לה סיי דבר שאינו ראוי לה, מה שאין כן בבור. אש איז טאקע חייב ווען ס'איז מזיק כלים, אבער בור איז נישט חייב ווען ס'איז מזיק כלים, ס'איז דא א מיעוט, חמור ולא כלים. פרעגט די גמרא, טאמער דו רעכנסט דא אויס אלע חומרות וואס איין מזיק האט מער פון די צווייטע, וליתני חומר בשור מבבור, איך האב נאך א חומר וואס שור איז מער חמור פון בור, פארוואס האט די ברייתא נישט אויסגערעכנט די חומר? וואס איז די חומר? שהשור חייב בו את הכלים, טאמער א שור האט געשטויסט אדער מנגח געווען כלים, און וויבאלד ס'איז געווען כוונתו להזיק, דאס א תולדה דקרן, און די שור איז חייב אויף די היזק פון די כלים. מה שאין כן בבור, ווען כלים פאלן אריין אין די בור, איז די בעל הבור פטור, ווייל ס'איז דא א מיעוט חמור ולא כלים. פארוואס האט מען נישט אויסגערעכנט די חומרא? זאגט די גמרא דאס איז נישט קיין קשיא, הא מני רבי יהודה היא, די ברייתא גייט לויט רבי יהודה, וואס זיין שיטה איז דמחייב על נזקי כלים בבור, רבי יהודה דרש'נט נישט חמור ולא כלים, ער האלט אזוי ווי א שור איז חייב אויף כלים, חמור איז אויך חייב אויף כלים, ממילא האסטו נישט דא קיין עקסטערע חומר פון שור איבער בור. פרעגט די גמרא דו קענסט נישט איינזעצן די ברייתא ווי רבי יהודה, אי רבי יהודה אימא סיפא, אונז האבן דאך יעצט דערמאנט פריער אז שטייט אין די סיפא חומר באש מבבור, שהאש, קודם כל איז דרכה לילך להזיק, און צווייטנס אז אש איז א מועד לאכול בין דבר הראוי לה בין דבר שאינו ראוי לה, מה שאין כן בבור, אז ביי בור איז דווקא דבר הראוי, ביי בור ביסטו נישט מחיוב אויף דבר שאינו ראוי לה. דבר הראוי לה מאי ניהו, וואס מיינט דא די ברייתא אז אש איז חייב אויף דבר הראוי לה און דבר שאינו ראוי לה, דבר הראוי לה מאי נינהו? עצים. דבר הראוי לאש מיינט עצים, עצים איז ראוי אז אש זאל פארברענען עצים, דאס איז ווען מען לייגט אריין האלץ אין א פייער. וואס איז דבר שאינו ראוי לה באש? דבר שאינו ראוי לה מאי ניהו כלים, א מענטש ווארפט נישט אריין קיין גאנצע כלים אין א אש, און אף על פי כן די אש איז חייב אפילו אויף דבר שאינו ראוי לה אפילו אויף כלים, מה שאין כן בבור, אז כלים בבור איז נישט חייב, יעצט אי דרבי יהודה, טאמער דו זאגסט מיר אז די ברייתא גייט ווי רבי יהודה וואס ער איז מחייב אויף כלים בבור, הא אמרת מחייב היה רבי יהודה על נזקי כלים בבור, איז וואס זאגסטו מיר אז אש ביסטו מחיוב אויף דבר שאינו ראוי אויף כלים און בור ביסטו פטור אויף דבר שאינו ראוי אויף כלים בור ביסטו אויך חייב אויף כלים? אלא לעולם רבנן היא, פון דעם וואס מ'זעהט דא אז בור איז פטור אויף אינו ראוי בור איז פטור אויף כלים, בהכרח גייט די ברייתא ווי די רבנן. אויב אזוי איז דאך שווער, פארוואס האט מען נישט אויסגערעכנט נאך א חומרא, שור איז חייב אויף כלים, בור איז פטור אויף כלים, מען גייט לויט די רבנן. זאגט די גמרא, מוז מען זאגן ותנא ושייר. אין הכי נמי, דאס איז טאקע נאך א חומרא, אבער נישט אלע חומרות האט די ברייתא אויסגערעכנט, תנא, ס'איז געשטאנען אסאך פון זיי, אבער שייר, ווערט אויך אויסגעלאזט. א חלק פון די חומרות. פרעגט די גמרא מאי שייר דהאי שייר, מ'קען נישט זאגן די ברייתא אדער א משנה האט עפעס נישט אויסגערעכנט, פונקט איין זאך נישט אויסגערעכנט, ווען ס'רעכנט אלעס אויס און איין זאך נישט איז די פשט אז די זאך איז נישט קיין מיעוט, מ'איז נישט משייר נאר איין זאך, טאמער מ'איז משייר כמה זאכן קענסטו זאגן א סברא פון שייר, איז מאי שייר דהאי שייר, וואס נאך האט האט זעהסטו די תנא האט משייר געווען, זאגט די גמרא ס'איז דא נאך, שייר טמון, אונז ווייסט מען אז טמון באש איז פטור. אבער דאס איז דווקא באש. אבער א שור און א בור וואס זענען מזיק טמון, לאמיר זאגן א שור האט געשטויסן א שק און די שק איז געווען פול מיט כלים און די שור האט מזיק געווען די כלים אין די שק, איז די שור חייב הגם די כלים זענען געווען טמון. אדער א חמור מיט א שק פון תבואה פאלט אריין אין א בור, הגם די תבואה איז געווען טמון בשק, איז די בעל הבור חייב. איז שור ובור זענען חייב אויף טמון, אש איז פטור, וואלט די ברייתא געקענט אויסרעכענען א חומרא פון שור ובור כנגד אש.

מען קען טאקע זאגן ווי מען האט געוואלט זאגן פריער, די ברייתא גייט לויט רבי יהודה, און מען האט נישט אויסגערעכנט שור איבער בור בנוגע כלים, ווייל אזוי ווי שור איז חייב אויף כלים, איז בור אויך חייב אויף כלים לויט רבי יהודה. איי, טאמער ס'גייט ווי רבי יהודה, ווי אזוי קענסטו זאגן אז אש ביסטו מחיוב אויף דבר שאינו ראוי אויף כלים, און בור ביסטו פטור אויף דבר שאינו ראוי אויף כלים, בור ביסט דאך אויך חייב אויף כלים. זאגט די גמרא, אינו ראוי מיינט נישט כלים. זאגט די גמרא לעולם רבי יהודה ודבר שאינו ראוי לה לאו לאתויי כלים, כלים טאקע איז נישט דא קיין חומר פון אש איבער בור, ווייל ביידע זענען זיי מחיוב אויף כלים, נאר אלא די חידוש פון אש איז ווען ס'שטייט דבר שאינו ראוי לה לאתויי ליחכה נירו וסכסכה אבניו, אונז האבן געזען פריער אז אש איז חייב אפילו ווען די אש האט פארברענט יענעמ'ס געאקערטע פעלד און דאס איז גורם א היזק אז מען מוז נאכאמאל איבעראקערן די פעלד אדער עס האט שווארץ געמאכט שטיינער, דאס איז א דבר שאיני ראוי לו, תוס' זאגט א לשון, ס'איז נישט קיין רגילות אז אן אש זאל מזיק זיין א קרקע אדער אבנים, איז ממילא דאס א חידוש אז אש ביסטו מחיוב אפילו אויף א דבר שאינו ראוי לה וואס איז נישט רגיל אז ס'זאל מזיק זיין. מה שאין כן בבור, בור איז נישט שייך א בור זאל מזיק זיין ליחכה נירו ס'זאל מזיק זיין קרקע, קרקע קען דאך נישט אריינפאלן אין די בור, תוס' מוטשעט זיך מיט דעם, ס'איז נישט קיין קולא פון בור, ס'איז פשוט א מציאות אז ס'קען נישט אריינפאלן קרקע אין א בור, קענסט מיך זאגן אסאך אנדערע משלים וואס אש קען מזיק זיין, אש קען מזיק זיין א הויז, א בור קען נישט מזיק זיין א הויז ווייל א הויז קען נישט אריינפאלן אין א בור, על כל פנים אזוי איז משמע רש"י. אז רש"י האט געטענה'ט אין הכי נמי ס'איז א מציאות אבער סוף כל סוף אש ביסטו מחייב ווען ס'איז מזיק א קרקע און א בור נישט שייך אז מ'זאל זיין חייב אויף קרקע איז ממילא דאס האט די גמרא געמיינט צו זאגן דא דבר ראוי דבר שאינו ראוי איז דאס נישט קיין קשיא אויף ר' יהודה מתקיף לה רב אשי כ'האב נאך א זאך וואס ס'פעלט דא ליתני חומר בשור מבבור אז שור איז מער חומר שהשור חייב בו שור פסולי המוקדשין טאמער א מענטש'ס שור האט מזיק געווען אן אנדערע שור וואס איז פסולי המוקדשין דאס הייסט ס'איז אמאל געווען א קרבן ס'איז באקומען א מום און איינער האט פודה געווען די שור, די הלכה איז מ'קען דאך פודה זיין פסולי המוקדשין און מ'קען שעכטן די בהמה מ'קען עס עסן, טאמער איינער'ס שור האט מזיק געווען יענעמ'ס שור פון פסולי המוקדשין איז דער בעל השור חייב, מה שאין כן בבור, ביי בור טאמער א בור שור פסולי המוקדשין איז אריינגעפאלן אין א בור איז די בעל הבור נישט מחויב. פארוואס? ווייל מ'לערנט עס פון א פסוק ביי ביי בור שטייט בעל הבור ישלם והמת יהיה לו אז די מת באלאנגט צו די ניזק. סאו ממילא איז דאס א מיעוט אויף פסולי המוקדשין ווייל די הלכה ביי פסולי המוקדשין איז הגם מ'קען פודה זיין פסולי המוקדשין און מ'קען עס עסן אבער מ'טאר עס נישט מאכל זיין לכלבים.

און פסולי המוקדשין הייסט שור רעהו, רעהו איז ממעט הקדש, אבער פסולי המוקדשין איז שוין נישט קיין הקדש ווייל ער האט פודה געווען ס'איז זיינס. איי פרעגט רש"י א קשיא, ביי א שור שטייט אויך והמת יהיה לו, זאל איך זאגן והמת יהיה לו קען זיך נישט רעדן וועגן פסולי המוקדשין ווייל וויאזוי קען זיין די מת שלו ס'איז דאך אסור לאכילה לכלבים. זאגט תוספות זאגט רש"י די גמרא שפעטער איז מוקים די פסוק המת יהיה לו

זאגט די גמרא אי אמרת בשלמא רבנן היא טאמער מען זעצט איין די ברייתא ווי די רבנן אזוי ווי מ'האט פריער פרובירט צו זאגן, איז גאנץ פיין, ביסט גערעכט, ס'איז טאקע דא נאך א חומרא פון שור איבער בור, אבער סיי ווי סיי האסטו דאך געזאגט תנא ושייר, איידי דשייר הך, שייר נמי הך, מ'האט דאך שוין משייר געווען צוויי זאכן, מ'האט דאך משייר געווען טמון, מ'האט דאך משייר געווען כלים,

אז טאמער א שור האט געאקערט אין א געאקערטע געפעלד דאס הייסט ס'האט ס'האט ס'האט צושטויסט א געאקערטע פעלד דש מיינט ווען ווען א בהמה איז דש שטויסט עס מיט די פיס מיט כוונה איז דא אויך טאמער א בהמה האט געשטויסט א געאקערטע פעלד מיט כוונה מיט א כוונה להזיק דאס א תולדה פון קרן און ס'האט צושטערט די גאנצע חריש און מ'מוז נאכאמאל חורש זיין איז בשור ביסטו חייב מה שאין כן בבור איז נישט שייך אזא מושג אז א בור זאל מזיק זיין א געאקערטע פעלד, א פעלד קען דאך נישט אריינפאלן אין א בור, איז אויב אזוי האט מען נאך א חומרא פון שור איבער בור וואס שטייט נישט, איז וויבאלד ס'איז משייר יענע חומרא איז עס משייר אויך פסולי המוקדשין, זאגט די גמרא ניין, דש בנירו איז נישט קיין שיור, אי משום דש בנירו לאו שיורא הוא, דהא תנא, ס'ווערט יא דערמאנט שכן דרכו לילך להזיק, ווען די ברייתא רעדט אויס איינע פון די חילוקים פון שור און בור, שטייט שהשור דרכו לילך להזיק, און בור איז אין דרכו לילך להזיק. אין דעם איז נכלל די דין פון דש בנירו. ווייל א שור וויבאלד ס'איז דרכו לילך להזיק ממילא קען עס גיין צו יענעמ'ס ניר און צוטרעטן. מה שאין כן א בור וואס איז אין דרכו לילך להזיק איז נישט שייך אז אז א ניר זאל ווערן געניזיקט דורך א בור. איז ליגט עס שוין אין די תנא'ס ווערטער אויב אזוי איז דאס נישט קיין שיור, איז אויב אזוי וואס טוט מען פסולי המוקדשין? איז טאקע שווער, לויט רבי יהודה איז שווער, אבער לויט רבנן איז גוט, האט די תנא טאקע משייר געווען. ס'איז געשטאנען אין די משנה, הכשרתי במקצת נזקו, טאמער די מזיק האט נאר מכשיר געווען, ער האט גורם געווען נאר מקצת נזקו, אף על פי כן איז ער מחיוב אין תשלומין פון די גאנצע נזק.

די ערשטע איז געקומען ער האט חופר געווען א בור תשעה טפחים, די הלכה איז א בור תשעה טפחים האט א כח מזיק צו זיין אבער ס'איז נישט קיין בור שיש בו כדי להמית, טאמער ס'פאלט אריין א שור און ס'שטארבט איז די בעל הבור נישט חייב, טאמער ס'פאלט אריין א שור און ס'ווערט געשעדיגט איז ער יא חייב. קומט א צווייטער והשלימו לעשרה ער האט געגראבן נאך איין טפח יעצט איז עס א בור יוד און א בור יוד קען הרג'נען אויך, איז די הלכה איז האחרון חייב, די לעצטע וואס האט געגראבן די צענטע טפח ער וועט זיין חייב זאגט רש"י סיי טאמער א בהמה איז אריינגעפאלן און ס'איז געשטארבן און אפילו איז אריינגעפאלן און ס'איז געשעדיגט געווארן אויך נאר די אחרון איז חייב רש"י און תוס' זאגן אז די גמרא שפעטער אין שור שנגח לערנט עס ארויס פון פסוקים אז די צווייטע איז חייב ער האט איבערגענומען די בעלות פון די בור ווען ער האט געמאכט די צענטע טפח און ער איז דער וואס איז חייב נישט די ערשטע.

טאמער די בהמה איז געשטארבען איז די אחרון חייב ווייל ער האט עס געמאכט פון א בור מיתה, אבער אחר שניהם לנזקין טאמער די בהמה איז נאר געשעדיגט געווארען זענען זיי ביידע חייב נישט נאר די אחרון איז חייב. איז במילא טאמער דו ווילסט זאגען אז אונזער משנה וואס שטייט אז ער איז מחיוב כל נזק סיי במיתה סיי בנזקין ווען ער האט נאר געמאכט א צענטע טפח דאס איז נישט ווי רבי ווייל רבי האלט ביי נזקין וואלט די צווייטע נישט געווען חייב אליין ס'דא א שותפות די צווייטע מיט די ערשטע. רב פפא אמר ניין, די משנה קען שטימען אפילו לויט רבי, ווייל די משנה רעדט זיך למיתה, ווען די משנה זאגט הכשרתי מקצת נזקו חייב על כל נזקו רעדט מען ווען די בהמה איז געשטארבן, דעמאלטס איז טאקע דברי הכל, ווייל אפילו רבי איז מודה ווען ס'קומט צו מיתה איז די צווייטע חייב, ביי נזיקין איז טאקע א מחלוקת, אבער די משנה רעדט זיך וועגן מיתה, איכא דאמרי אז. די ברייתא זאגט, נישט די ברייתא זאגט עס באופן פשוט אז עס איז דלא כרבי, נאר די ברייתא פרעגט עס בלשון בתמיה, איכא דאמרי, לימא דלא כרבי, טאמער ביסט מוקים אז די צווייטע האט חופר געווען יוד און דאס איז די פאל פון חייב על כל נזקו, לכאו' איז דאס דלא כרבי, ווייל רבי האלט אז ער איז נישט מחיוב על כל נזקו, די ערשטע איז אויך א שותף, אמר רב פפא ניין. ס'קען שטימען ווי רבי, ווייל די משנה רעדט זיך דא בנוגע מיתה, ביי מיתת השור איז רבי מודה לדברי הכל אז נאר די אחרון איז חייב, אין הכי נמי ביי נזקין טאקע דארטען איז עס תלוי אין א מחלוקת. יעצט איז דא א גרויסע מחלוקת שפעטער דף נ"א, א גרויסע מחלוקת ראשונים, דאס וואס מ'זאגט דא אז ווען די אז ס'איז א מחלוקת רבי און די רבנן, טאמער די צווייטע האט געמאכט די צענטע טפח, צו זענען ביידע חייב צו נאר די לעצטע, צו דאס איז דווקא אין א פאל וואס די לעצטע האט געמאכט י', אדער לאמיר זאגן למשל די ערשטע, די מחלוקת איז די ערשטע האט געמאכט ט' און די צווייטע האט געמאכט י', וויבאלד דער וואס האט געמאכט די צענטע האט ער געמאכט די בור פון א בור נזקין אויף א בור פון מיתה, ממילא איז ער מחויב אפילו אויף די נזקין, אזוי האלט די תנא קמא, אבער ס'איז דא ראשונים וואס האלטן טאמער די ערשטע האט געמאכט א בור ח' און די לעצטע האט געגראבן נאך א טפח איז געמאכט א בור ט' ממילא האט ער נישט משנה געווען די שם פון די בור, ס'איז געווען א בור פון נזקין ביז יעצט און יעצט איז דאס ווייטער א בור פון נזקין, איז דא דא א צד אין ראשונים אז דא וואלט יעדער מודה געווען אז די צווייטע איז נישט מחויב, מ'זאגט נישט האחרון חייב. אדער ניין, ס'דא וואס זאגן אפילו בכהאי גוונא האלט די תנא קמא, האחרון חייב, סוף כל סוף וויבאלד ער האט דא מוסיף געווען נאך א טפח, האט ער איבערגענומען די בור, ס'איז א גרויסע מחלוקת אין די ראשונים. איז זאגט די גמרא דאס איז די פאל פון הכשר כל נזקו. פרעגט די גמרא א קשיא אין מתקיף לה רבי זירא, ותו ליכא, דאס איז די איינציגע פאל וואס דו קענסט טרעפן אז איינער איז נאר מכשיר מקצת נזקו און ער איז חייב על כל נזקו, והא איכא, איך האב נאך א פאל, וואס איז די פאל? זאגט די גמרא, נישט קיין ברייתא נישט קיין משנה, די גמרא פרעגט א קשיא פון א פאל וואס מסברה וואלט דאס געווען נאך א ציור פון עשיית מקצת נזק וואס איז חייב על כל נזק. און די זעלבע זאך די נעקסטע שאלה אין די גמרא איז אויך נישט קיין משנה אדער א ברייתא, נאר מען פרעגט מסברה. וואס איז די פאל? מסר שורו לחמישה בני אדם. א מענטש האט א שור און ער גיט עס איבער פאר פינף שומרים צוזאמען זיי זאלן עס היטן צוזאמען, ופשע בו אחד מהם, איינער פון די פינף איז אוועק געגאנגען און ער האט עס נישט געהיט, והזיק, און דער שור האט מזיק געווען, און די הלכה איז, חייב, ווער איז חייב? דער פושע, דער שומר וואס איז אוועק געגאנגען. לכאורה, האסטו דא א פאל ווי ער איז נאר געווען א מקצת נזק, עס איז דאך געווען פינף שומרים, ער איז איינס פון פינף, און די הלכה איז אז ער איז חייב, וואלט מען געדארפט אנכאפן די פאל, זאגט די גמרא היכי דמי, אין וועלכע פאל רעדט זיך דא אז ער איז חייב, וואס דו ווילסט וויסן אז מען זאל דאס זאגן אז דאס איז די פשט אין הכשר כל נזקו, אילימא דבלאו איהו לא הוה מינטר, ס'איז געווען א ווילדע שור, סאו די די שור האט געמוזט האבן פינף שומרים, אן פינף שומרים קען מען דאס נישט היטן, קומט אויס מען האט געדארפט האבן די פיפטע, יעצט ווען ער איז אוועקגעגאנגען, זיין אוועקגיין האט גורם געווען די היזק, אויב אזוי איהו קעביד, דאס איז נישט קיין פאל וואס ער האט מכשיר געווען מקצת נזקו, ער האט מכשיר געווען די גאנצע נזק, ווייל ס'איז געווען א געהיטענע בהמה, יעצט מחמת זיין פשיעה איז דאס געווארן אויס געהיטן, האט ער עס גורם געווען, די אנדערע האבן גארנישט געטון, די אנדערע האבן געהיטן כדינא, איז ער די איינציגע וואס האט גורם געווען די היזק, איז פשיטא, ס'איז פשוט אז ער איז חייב, ממילא נישט דאס האט מען געקענט דא מסביר זיין די ברייתא אז דאס איז הכשרתי מקצת נזקו דאס איז הכשרתי כל נזקו ביי די פאל פון בור הגם ס'נישט געווען קיין בור שעשוי להמית ביז די צענט ביז די צענטע טפח אבער דארטן קען מען נישט זאגן אז ער אליין האט גורם געווען די גאנצע מיתה ווייל אוואדע די ערשטע וואס האט געמאכט די ניין טפחים איז אויך דא א גורם

נעמט זיך נישט פון די קלאפ אזוי ווי די היזק, די מיתה פון א בור נעמט זיך מחמת די הבל וואס איז דא די לופט אין די בור דאס הארגעט, א בור וואס האט י טפחים איז דא א הבל וואס קען מזיק זיין, אבער א בור וואס איז דא ט טפחים איז דא הבל נישט גענוג צו הארגענען, אבער די בהמה איז שוין למחצה לשליש לרביע געהארגעט געווארן דורך די בור ט, אן די י טפחים וואלט עס טאקע נישט געשטארבן צום סוף, אבער אוודאי האט עס משתתף געווען אין די כח המיתה. איז ממילא דארטן הייסט עס א מקצת נזק און דארטן דא א חידוש אז איך בין מחויב די גאנצע נזק, אבער דא הייסט עס אז דער וואס האט נישט געהיטן האט געמאכט די גאנצע נזק, עס איז פשוט. אלא מאי וועסטו מיר זאגען אילימא טאמער וועסטו מיר זאגען אלא דבלאו איהו נמי מינטער אז ניין. אז ער האט נישט אויסגעפעלט, ס'איז נישט געווען אזא ווילדע שור, אפילו ווען ער היט נישט, איז די בהמה אויך נישט מזיק, איז אויב אזוי מאי קעביד, די מן סתם האט עס נישט קיין פשט, ער איז טאקע נישט חייב, אזוי לערנט רש י, רש י לערנט מאי קעביד, אז די לעצטע איז בכלל נישט חייב, תוספות לערנט מאי קעביד מיינט די גמרא צו פרעגען אז ער איז נישט די איינציגע וואס איז חייב, זאלען ביידע זיין חייב, ממילא האסטו נישט קיין פאל אז ער איז מחויב בכל נזקו. פרעגט די גמרא, איך האב אבער נאך א קשיא, מתקיף לה רב ששת, והא איכא, איך האב נאך א פאל, נישט קיין מקור פאר דעם, אבער מסברה וואלסטו געקענט זאגן נאך א פאל, וואס, מרבה בחבילה, איינער האט געמאכט א פייער, יעצט קומט א צווייטער און ער איז מרבה, ער לייגט אריין נאך א פעקל עצים, נאך א חבילת עצים אין די פייער, און די פייער איז געגאנגען און עס האט אפגעברענט יענעמ'ס גדיש. הגם, ער איז דאך נאר א מקצת היזק, ער האט דאך נישט געמאכט די גאנצע פייער, און ער איז מחויב אויף די גאנצע זאך, פרעגט די גמרא ווייטער, היכי דמי, אי דבלאו איהו לא אזלא, טאמער ס'רעדט זיך אז די פייער, ווען נישט די צווייטע האט מוסיף געווען א פעקל, וואלט די פייער נישט געגאנגען און מזיק געווען די גדיש, ס'וואלט זיך אויסגעלאשן, נאר וויבאלד ער האט אריינגעלייגט נאך א פעקל עצים, האט עס געגעבן א כח פאר די פייער ס'זאל ווייטער ברענען, ס'זאל קענען פארברענען די גדיש, איז אויב אזוי, אי בלאו איהו לא אזלא, פשיטא, נאכאמאל, מיינט די גמרא צו זאגן אז ער אליין, איז די מזיק, ס'נישט קיין חצי נזקו, אויף דעם דארף מען נישט שרייבן א א חידוש, ווייל דאס איז נישט קיין חצי נזקו, ווייל די ערשטע האט גארנישט מסייע געווען, ווייל מצד די ערשטע'ס מעשים וואלט די פייער זיך אויסגעלאשן, נאר וויבאלד ער האט מוסיף געווען האט עס געגעבן א כח פאר די פייער עס זאל ווייטער גיין, איז אויב אזוי הייסט עס ער האט געטון די גאנצע נזק, מה שאין כן ביי בור. אוואדע דער וואס האט געמאכט די תשעה ער האט גורם געווען רוב פון די מיתה נאר די אחרון האט האט געמאכט די מכה בפטיש איז דארטן איז טאקע א חידוש פון חצי נזק אלא מאי ווילסטו מיר זאגן אז ס'רעדט זיך אזא פייער דבלאו איהו אזלא אפילו אן די לעצטע פעקל וואלט עס אויך פארברענט די גדיש נו אויב אזוי מאי קא עביד דעמאלטס פארוואס זאגסטו אז די צווייטע איז מחיוב דא זאגט תוס' תוס' איז אויך מודה אז לכאורה בכהאי גוונא וואלט די צווייטע נישט געדארפט זיין מחיוב בכלל. ווייל די פייער האט סיי ווי סיי געקענט פארברענען, דאס האט נישט מעלה מוריד געווען די צווייטע פעקל. פרעגט די גמרא, אבער איך האב נאך א פאל וואס איז א אפענע ברייתא, ס'איז נישט קיין סברא, ס'איז א ברייתא, מתקיף לה רב פפא, והא איכא הא דתניא, ה' שישבו על ספסל אחד, פינף מענטשן זענען געזעסן אויף א באנק, ולא שברו, זיי האבן נישט צעבראכן די באנק. נאכדעם ובא אחד וישב עליו קומט א זעקסטע און ער זעצט זיך אוועק, און ווען ער זעצט זיך אוועק ושברו, האחרון חייב. איז ער מחיוב, אזוי שטייט אין די ברייתא, נאר די אחרון איז חייב, אמר רב פפא כגון פפא בר אבא, דא רעדט מען אזא מענטש וואס איז געווען א בעל בשר ווי פפא בר אבא, און זיין וואג האט גורם געווען אז ס'זאל זיך צוברעכן. איז דא זעט מען אויך אז ער האט נישט געמאכט די גאנצע היזק ווייל ער אליין ווען ער וואלט געזעצן וואלט עס נישט צובראכן, ס'איז דאך נאר ווייל אנדערע האבן אויך געזעסן דא, אף על פי כן איז ער מחיוב אויף די גאנצע נזק, איז פארוואס האט די ברייתא נישט אנגעכאפט די פאל פון אף על פי שהכשרתי מקצת נזקו חייב אויף כל נזקו. זאגט די גמרא היכי דמי, אילימא דבלאו איהו לא איתבר, אז אן פפא בר אבא וואלט די באנק זיך נישט צובראכן, ס'וואלט געבליבן לעולם ועד מיט פינף מענטשן, וויבאלד ער איז געקומען, ער האט גורם געווען די שבירה, איז אויב אזוי ווייטער, פשיטא, בכהאי גוונא איז דאס איז נישט דומה צו א בור, ביי בור, די ערשטע האט גורם געווען די נזקין און ער האט שוין געמאכט די מיתה פון חציה אדער רובה. נאר נאר סוף כל סוף קען ער טענה'ן אז די צווייטע זאל זיין דער וואס איז מחיוב, ווייל ווען נישט די צווייטע וואלט עס נאר געווארן געניזעקט, ס'וואלט נישט געשטארבן, איז די מיתה איז נגרם געווארן דורך די צווייטע. אבער דא זאגסטו אז ווען נישט די פפא בר אבא וואלט עס קיינמאל נישט צובראכן געווארן, ס'וואלט, ס'איז נישט, ס'איז נישט די פשט אז ס'וואלט געווארן צובראכן האלבוועגס, דריי פערטל, און ער געקומען און האט עס אינגאנצן צובראכן. אן אים וואלט בכלל נישט געווען קיין שבירה. קומט אויס אז ער האט גורם געווען די גאנצע היזק. איז פשיטא, דאס הייסט נישט הכשרתי מקצת נזקו. אלא נאר, וואס ווילסטו זאגן, דבלאו איהו נמי איתבר. ס'רעדט זיך אז אפילו פאר פאפא בר אבא איז געקומען וואלט עס סיי ווי סיי צובראכן געווארן, פון די פינף מענטשן אליין פון זייער וואג וואלט עס גורם געווען א היזק. נו אויב אזוי פרעגט די גמרא, דעמאלטס מאי קעביד? פארוואס זאגסטו אז פאפא בר אבא איז חייב? פארוואס? ווי רש"י לערנט זאל ער זיין פטור אינגאנצן, ווי תוס' לערנט זאלן זיי ביידע זיין חייב, איז ממילא וואס איז טאקע פשט בכלל אין יענער ברייתא? איז פרעגט די גמרא א קשיא, נישט נאר מען קען נישט זאגן אז די ברייתא זאל רעכענען די פאל אלס א פאל פון הכשר מקצת נזקו חייב על כל נזקו, ווייל ממה נפשך, אדער איז דאס א הכשר כל נזקו אדער זאל ער טאקע נישט זיין חייב על כל נזקו, אבער פרעגט די גמרא, אבער סוף כל סוף מתניתא היכי מתרצא, דאס איז א ברייתא, פריער האט מען געפרעגט די קשיות מסברא, דא פרעגט מען פון א אפענע ברייתא, אין די ברייתא שטייט א הלכה, די אחרון איז חייב, האט מען דאך דא א קשיא ממה נפשך, אדער דאס פשיטא דארף די ברייתא נישט שטיין, אדער דאס נישט אמת, איז וואס איז פשט אין די ברייתא? זאגט די גמרא מ'מוז מוקים זיין די ברייתא אזוי לא צריכה דבלאו איהו אן פאפא בר אבא הוה מיתבר בתרי שעי די פינף מענטשן האבן ווען זיי וואלטן דא ממשיך געווען צו זיצן נאך צוויי שעה וואלטן זיי צובראכן די באנק ממילא קען מען נישט זאגן אז ס'איז נישט דא קיין שום חידוש דא אז ס'איז פשוט אז פאפא בר אבא איז געווען דער מזיק, ניין, זיי הייסן אויך דא מזיקים ווייל זייער ישיבה וואלט גורם געווען דא א היזק, אבער נישט אזוי שנעל. והשתא יעצט אז פאפא בר אבא האט זיך אוועקגעזעצט איתבר בחדא שעה, יעצט צוברעכט זיך עס אסאך שנעלער, איז ממילא די אמת איז, אויב אזוי זענען זיי דאך אויך שותפים דא אין די היזק, און דא א חידוש אז ניין פאפא בר אבא איז חייב, פארוואס טאקע איז פאפא בר אבא חייב, איי ס'וואלט זיך צובראכן מחמת די פינף וואג, דאמרי ווייל זיי קענען זאגן פאר פאפא בר אבא, אי לאו את, ווען נישט דו וואלסט זיך אוועקגעזיצט וואלט אונז מיר נישט אונז וואלט מיר נישט צובראכן די באנק, הגם אונזער וואג קען צוברעכן די באנק דאס איז נאר נאך צוויי שעות, אי לאו את ווען נישט דו קומסט דא, הוי יתבינן טפי פורתא, וקיימין, אונז וואלט מען נאר געזעסן אביסל לענגער, אבער אונז וואלט מען זיך אויפגעשטעלט פאר עס איז געענדיגט זיך די צוויי שעה, און ס'וואלט זיך נישט צובראכן. איז קומט אויס, ווען נישט דיר וואלט עס למעשה נישט צובראכן. אונז קען, ס'איז דער חידוש איז אז דו ביסט חייב הגם אונזער ישיבה למעשה בשעת מעשה איז עס א מעשה פון א מזיק, אבער ס'וואלט זיך נישט אויסגעשטעלט בפועל א היזק ווייל אונז וואלט מען זיך אויפגעשטעלט. קומט אויס דו האסט גורם געווען די היזק. מילא דאס איז דער חידוש פון די ברייתא. אבער מען קען נאך אלץ נישט איינזעצן די פאל פון הכשרתי מקצת נזקו אין די פאל, ווייל סוף כל סוף נאך די ברייתא איז מחדש אז די הלכה איז אז ער איז מחויב אין די גאנצע נזק ווייל זיי זאגן אים אז אונז וואלט מען זיך אויפגעשטעלט, קומט אויס אז זיי האבן למעשה נישט משתתף געווען אין די נזק ממילא. הייסט עס טאקע אז יענער האט געמאכט די גאנצע נזק, מה שאין כן ביי בור, סוף כל סוף די ערשטע וואס האט חופר געווען תשעה האט יא גורם געווען למחצה לשליש ולרביע פון די מיתה. פרעגט אבער די גמרא איך פארשטיי נאך אלץ נישט פשט דא אין די ברייתא, פארוואס איז די אחרון חייב די פפא בר אבא, לימא להו זאל ער זאגן פאר זיי סוף כל סוף יעצט אז ס'האט זיך צובראכן אי לאו אתון בדידי לא הוה מיתבר, ווען נישט ענק, אלס מיך אליין וואלט עס נישט צובראכן. ס'איז נאר צובראכן ווייל אלע פון אונז זעקס זענען געזעסן דארטן. וואס האסטו מיר געזאגט? אז עטץ וואלט געקענט אויפשטיין? פיין, אבער די רגע איך האב זיך אוועקגעזעצט און איך בין מקרב דא די שבירה, וואלט עטץ געדארפט אויפשטיין. פון דעם וואס עטץ זענטס געבליבן זיצן נאך איך האב זיך אוועקגעזעצט, קומט אויס עטץ זענטס דא שותפים אין די מעשה היזק, איז פארוואס זאל איך זיין מחויב אליין?

מה שאין כן זאגט רש"י ביי בור, דארטן קען מען נישט פרעגן אז די ערשטע איז אויך מחי' ער איז אויך א שותף, וואס האט ער געקענט טון? דא האט מען א טענה, דו וואלסט געדארפט אויפשטיין ביסט נישט אויפגעשטאנען ביסטו א שותף, יענער האט דאך שוין געגראבן די ניין, וואס זאל ער יעצט טון ער האט עס שוין געגראבן, וואס דו ווילסט פרעגן ער וואלט עס געדארפט צודעקן, ענטפערן די אחרונים ער קען נאך אלץ טענה'ן, וואס איך האב געטון האט נישט קיין שייכות מיט מיתה, סוף כל סוף מיין פעולה וואלט נישט געמאכט קיין מיתה, ס'איז נאר ווייל דו ביסט געקומען און געווארן א בור פון מיתה, מה שאין כן דא זאגט מען יעצט אז ס'וואלט געווען א א א א שבירה מחמתם אויך נאך צוויי שעות, וואס איז ענקער טענה? עטץ וואלט זיך אויפגעשטעלט, אבער יעצט למעשה האט עטץ זיך נישט אויפגעשטעלט ווען איך בין געזעסן, ביסטו א שותף דא אין די היזק. זאגט די גמרא. לא צריכא די פאל רעדט זיך אזוי, דבהדי דסמיך בהו תבר, נישט אז יענער האט זיך אוועק געזעצט, נאר פפא בר אבא איז געקומען ער האט געשטאנען, האט ער ארויפגעלייגט די הענט אויף די מענטשן וואס זיצן אויפן באנק, און ער האט זיי אראפ געשטופט, קומט אויס אז זיין סמיכה האט צוגעלייגט דא כח וואס האט גורם געווען די שבירה, און רש"י לייגט צו נאך א נקודה, איי סוף כל סוף זיי האבן זיך משתתף געווען פארוואס האבן זיי זיך נישט אויפגעשטעלט, זאגט רש"י זיי האבן זיך נישט געקענט אויפשטעלן, די, זאגט רש"י ודקאמר דאס האטס מיר געפרעגט פשיטא לא צריכא דלא ישב עליו אלא עמד על רגליו ונסמך עליהם ואתא לאשמעינן דהוי כחו כגופו, זאגט די גמרא זאגט עס אין א סעקונדע אבער רש"י זאגט דסמיך בהו נסמך עליהם ולא יכלו לעמוד, וויבאלד ער האט געלייגט אויף זיי די הענט האט ער זיי מונע געווען פון אויפשטיין, איז ממילא קען ער נישט קומען מיט א טענה צו זיי עטס וואלטס זיך געדארפט אויפשטעלן, ער האט זיי נישט געלאזט אויפשטיין, ממילא איז ער דער גאנצער מזיק דא. יעצט רש י, און אזוי לערנט די גאון, זאגט אז ווען די גמרא זאגט דא די נייע פאל פון סומך, זאגט איז די גמרא יעצט חוזר אז לעולם, אן אים וואלט זיך עס נישט צובראכן, ביז יעצט האט מען געזאגט אז ס'וואלט זיך צובראכן נאך צוויי שעה מיט זיי, יעצט איז די גמרא חוזר, ניין, דאס וואלט זיך קיינמאל נישט צובראכן מחמתם. פארוואס מוז רש י דאס זאגן, זאגט די גאון, ווייל טאמער מ'רעדט ווייטער אז ס'וואלט זיך צובראכן מחמתם, איז אויב אזוי וואס דארף די גמרא זאגן אז ער האט זיין כח וואס ער האט סומך געווען לייגט צו דא אז אז ס'איז צובראכן, מ'דארף נישט זאגן אז ער האט אז זיין כח האט געמאכט אז ס'זאל זיך צוברעכן, ס'איז גענוג צו זאגן אז ער האט זיי מונע געווען פון אויפשטיין ממילא איז ער מחויב. פון דעם האט די גמרא צוגעלייגט אז זיין סמיכות האט צוגעלייגט דא א כח אין די שבירה, ממילא מוז זיין ס'רעדט זיך אז זייער ישיבה אליין וואלט נישט גורם געווען קיין שבירה, ס'איז נאר מיט די הוספת כח וואס ער איז שטופט זיי אראפ, מיט דעם האט זיך עס צובראכן. איז פרעגט די גמרא למעשה אויב אזוי איז פשיטא, סוף כל סוף פארוואס זאלן זיי זיין, פארוואס זאלן זיי זיין חייב, ס'איז פשוט אז די לעצטע איז מחויב, ווייל אן זיי וואלט עס זיך נישט צובראכן, ס'איז נאר זיין עקסטרע כח האט עס צובראכן, און זיי למעשה קענסטו נישט זאגן באשולדיגן אז זיי האבן זיך משתתף געווען, ווייל פארוואס? ווייל זיי וואלטן זיך געדארפט אויפשטעלן, זיי האבן זיך נישט געקענט אויפשטעלן, האט זיי נישט געלאזט אויפשטיין, איז וואס עפעס איז דא א חידוש אז ער זאל זיין חייב? זאגט די גמרא פשיטא, ענטפערט די גמרא ניין, מהו דתימא כוחו לאו כגופו דמי, סוף כל סוף נישט זיין זיצן האט עס צובראכן, ווען ער וואלט זיך געזעצט און זיין זיצן האט עס צובראכן, האסטו גופו, דאס וואס זיין גוף זיצט אויף די באנק האט עס צובראכן, אבער דא ס'איז נאר די כוחו, ער האט זיי אראפגעשטופט, ממילא האט ער געמאכט א גרעסערע כח פון זייער ישיבה, ס'הייסט זייער ישיבה אליין נישט קען צוברעכן, ווען ער שטופט מיט זיין כח שטופט ער אויף זיי, איז דא א הוספת כח, איז עס זיין כח האט עס צובראכן, נישט גופו, איז אפשר כוחו לאו כגופו, קמשמע לן ניין, אז די כוחו כגופו דמי, פארוואס, דכל היכא דגופו תבר כוחו נמי תבר, יעדע מאל ווען א מענטש זיצט, ס'איז זיין גוף וואס האט עס צובראכן, ס'איז די כח פון זיין ישיבה וואס צוברעכט עס, איז יעדע גוף המזיק איז די כח וואס איז מזיק, ממילא אפילו אן גופו כוחו אליין, איז כגופו. פרעגט די גמרא איך האב דאך אבער נאך אלץ נאך א פאל וואס דו וואלסט געקענט זאגען הכשרתי מקצת נזקו חייב בכל הנזק ותו ליכא, והא איכא הא דתניא, אויך א ברייתא פרעגט מען, שטייט הכוהו עשרה בני אדם בעשרה מקלות, צען מענטשן האבן געהאט שטעקענעס און אלע צען האבן געשלאגן א מענטש און ער איז געשטארבן, און תוס' זאגט דא רעדט מען אז די הכאה פון יעדע איינע איז געווען א הכאה שיש בה כדי להמית, יעדע איינע פון די הכאות אליין האט געהאט כח צו הרג'ן, איז הכוהו עשרה בני אדם בעשרה מקלות, בין בבת אחת בין בזה אחר זה, ומת, כולם פטורין, נישט קיין נפקא מינה טאמער זיי האבן אלע געהאקט צוזאמען און נאכדעם איז ער געשטארבען, אדער טאמער זיי האבן געהאקט זה אחר זה און נאך די לעצטע איז ער געשטארבען, אין ביידע אופנים כולם פטורין. רבי יהודה בן בתירא אומר, טאמער ס'איז געווען בזה אחר זה, און נאך די לעצטע איז ער געשטארבען דעמאלטס האחרון חייב, מפני שקירב את מיתתו, ווייל ער האט למעשה מקרב געווען די מיתה, הגם יעדע איינערס הכאה אליין האט געקענט הרג'ענען, אבער סוף כל סוף, ער איז דער וואס האט מקרב געווען די מיתה, איז ער מחויב איז רש"י איז מסביר, בבת אחת זענען זיי פטור לכולי עלמא, ווייל. אונז האבן נישט קיין מושג ווער האט אים געהארגעט, שאין ידוע על ידי מי נהר, מי נהרג, ער איז געשטארבן נאך די הכאה, און אלע האבן געמאכט די הכאה די זעלבע צייט, ווייסט דאך נישט ווער וועמענס הכאה האט גורם געווען, ממילא איז פשוט אז ביסט פטור. אין די צווייטע פאל ווען ס'איז געווען בזה אחר זה, האלטן די רבנן אז די אחרון איז פטור, פארוואס? ווייל זיי דרש'נען א פסוק, שטייט איש כי יכה כל נפש אדם, האבן די רבנן געהאלטן כל נפש איז משמע אז דווקא ווען מ'הארגעט כל נפש, אבער דא, דאך נישט כל נפש ווייל די ערשטע האט דאך שוין געגעבען א הכאה שיש בה כדי להמית ס'איז דאך נישט דא קיין כל נפש דא ס'איז נאר א שאלה פון זמן ווען ער גייט שטארבען איז פאר די קריבת המיתה פאר דעם אליין באקומט מען נישט קיין מיתה רבי יהודה האט געדרשנט ניין רבי יהודה בן בתירא דרשנט איש כי יכה כל נפש אדם אפילו נפש כל דהו ער דרשנט פונקט פארקערט כל מיינט נישט קיין נפקא מינה וואס פאר א נפש, אפילו א נפש כל דהו, ס'איז שוין נישט געבליבן קיין סך חיות, ווייל סיי ווי סיי וואלט ער געשטארבן, אבער וויבאלד ער האט מקרב געווען מיתתו ביסטו מחויב, ס'איז א מחלוקת אין דרשה פון די פסוק, על כל פנים זעהט מען אין רבי יהודה בן בתירא אז דער אחרון איז חייב, הגם קענסטו נישט אנרופן אז ער האט געמאכט די גאנצע נזק, ניין, ס'איז דאך נאר א כל דהו,

בזה אחר זה כולם פטורין, איז ממילא אונז וויל מען נישט אנכאפן א פאל וואס איז מחלוקת, פרעגט די גמרא וואס הייסט, די פאל וואס דו האסט אנגעכאפט איז אויך א מחלוקת, והא אוקימנא דלא כרבי, די פאל וואס דו האסט אנגעכאפט פון איינער האט געגראבן בור ט' ובא אחר והשלימו לעשרה, האסטו דאך געזאגט ס'גייט נישט ווי רבי, ווייל לויט רבי, ער האלט אז ניין, די אחרון איז נישט חייב אויף נזקים. יעצט הגם די גמרא פריער האט געזאגט אז די משנה קען יא גיין ווי רבי, ווייל מען וועט מוקים זיין די משנה בנוגע מיתת השור, דארטן איז רבי מודה אז די אחרון איז חייב, זעהט אויס די גמרא גייט יעצט דא לויט די אנפאנג פון די גמרא אז ס'רעדט די משנה רעדט זיך וועגן נזקים, און ממילא איז דלא כרבי, איז ממילא פרעגט די גמרא טאמער סיי ווי סיי האסטו אנגעכאפט א פאל וואס איז תלוי מחלוקת רבי ורבנן האסטו שוין געקענט אנכאפן די פאל פון הכוהו עשרה בני אדם, הגם ס'איז תלוי אין א מחלוקת רבי יהודה בן בתירא די רבנן, אבער די פאל פון בור איז גארנישט בעסער, דארטן איז אויך תלוי אין א מחלוקת. זאגט די גמרא ניין, ס'איז א גרויסע נפקא מינה. דארטן זאג איך אז דלא כרבי, אבער לויט די רבנן שטימט עס יא, דלא כרבי כרבנן מוקמינן, ווייל סוף כל סוף הגם ס'איז א מחלוקת, אבער אונז פסק'ן מיר ווי די רבנן, ווי די רוב. דא ווילסטו מיר זאגן ס'זאל גיין כרבי יהודה בן בתירא ולא כרבנן ווי די יחיד נישט ווי די רבים? דאס איז לא מוקמינן.

איך מוז משלים זיין. דאס הייסט, עס איז דאך דא א טויטע שור וואס איז עפעס ווערט, די נבילה איז ווערט עפעס, זאל דער ניזק נעמען די נבילה, און תשלומי נזקו, איך וועל משלים זיין די נפקא מינה צווישן א טויטע בהמה און א לעבעדיגע בהמה, איך מוז אבער נישט צאלן קיין שור חי. זאגט די גמרא, תנינא להא דתנו רבנן, דאס וואלט געווען א ראיה צו די ברייתא אז דער דין איז הבעלים מטפלין בנבילה, ווייל עס שטייט אין די ברייתא, תשלומי נזק, מלמד אז ס'איז א ענין פון תשלומין, שהבעלים מטפלין בנבילה, איך קען זאגן פאר די ניזק, דו האסט דא א נבילה, לאמיר זאגן די גאנצע שור איז ווערט א הונדערט דאלער, די נבילה איז ווערט פֿינף און צוואַנציק, זאג איך פאר די ניזק, דו נעם די נבילה, זיי מטפל, פארקויף עס, באקום פֿינף און צוואַנציק דאלער, און איך וועל משלים זיין די פֿינף און זיבעציק. פרעגט די גמרא, מנא הני מילי, פון ווי ווייס איך אז די מזיק מוז טאקע נישט געבן די גאנצע היזק, ער קען זאגן פאר די ניזק, דו זיי מטפל בנבילה, אנשטאט זאגן ניין, די מזיק זאל זיך מטפל זיין בנבילה און ער זאל אויסצאלן א הונדערט דאלער א שור חי, אמר רבי אמי די מקור איז דאמר קרא שטייט ווען א מענטש איז מזיק א בהמה שטייט מכה נפש בהמה ישלמנה איז דרשנ'ט מען אל תקרי ישלמנה אלא ישלימנה ער זאל משלים זיין אויף די נבילה זאל ער משלים זיין די חילוק אבער די נבילה אליין זאל זיך די ניזק מטפל זיין. דאס איז איין מקור, רב כהנא אמר מהכא כ'לערן עס פון א צווייטע פסוק ביי שומר שכר, שטייט אין פסוק אם טרף יטרף יביאהו עד, הטריפה לא ישלם, איז די פשטיה דקרא רעדט זיך וועגן א שומר שכר וואס האט געהיטן און א אונס איז געקומען בא זאב וטרף איז די הלכה יביאהו עד ברענגט מען א עד אז ס'איז געווען א אונס און הטריפה לא ישלם מ'מוז נישט צאלן פאר די טריפה ווייל ס'איז א אונס און שומר שכר פטור אויף אונסים אבער די גמרא דרשנ'ט די לשון עד מלשון עד און מען דרשנ'ט אזוי אז ס'רעדט זיך וועגן א שומר שכר וואס האט פושע געווען און די בהמה איז נטרף געווארן על ידי א זאב, מוז דער שומר שכר נישט צאלן די גאנצע בהמה א שור חי, נאר מען דרשנ'ט אזוי אם טרף יטרף יביאהו עד הטריפה, עד טריפה ישלם, ביז די ווערט פון די טריפה פון די נבילה מוז ער צאלן, אבער טריפה עצמה לא ישלם, די ווערט פון די נבילה מוז ער נישט צאלן, ער קען זאגן פאר די ניזק זיי דו מטפל מיט די נבילה. חזקיה אמר מהכא א דריטע פסוק שטייט ביי שור וואס האט מנגח געווען שור נגח הוא מתמול שלשום שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו המת יהיה לו מיינט די מת יהיה לו לניזק און די בעל די מזיק מוז משלים זיין צווישן די נבילה און א בהמה חיה, וכן תנא דבי חזקיה ווען שטייט והמת יהיה לו מיינט עס די ניזק, פרעגט די גמרא פון ווי ווייסטו, אתה אומר לניזק או אינו אלא למזיק, אפשר והמת יהיה לו מיינט די מת גייט צו די מזיק, די מזיק מוז צושטעלן א גאנצע נייע שור, והמת יהיה לו די מזיק זאל מטפל זיין מיט די נבילה, זאגט די גמרא ניין דאס איז נישט די פשט, אמרת לא כך היה, דאס איז נישט די פשט, פרעגט די גמרא פארוואס נישט, מאי לא כך היה, אמר אביי, ואי סלקא דעתך אז נבילה דמזיק הויא, דעמאלטס ליכתוב רחמנא שור תחת השור ולישתוק, ט וואלט געדארפט זאגן אז ישלם שור תחת השור, געענדיגט, מוזט צאלן א גאנצע שור, פארשטיי איך אליין, והמת יהיה לו למה לי, איך פארשטיי אליין, טאמער דו מוזט צאלן פאר די גאנצע שור, אויב אזוי בלאנגט די נבילה צו דיר, ווייל דו האסט דאך יענעם אפגעצאלט א גאנצע שור, פון דעם וואס עס שטייט והמת יהיה לו, שמע מינה לניזק, אז והמת יהיה לו מיינט אז די ניזק מוז זיך מטפל זיין מיט די נבילה, און די מזיק מוז נאר משלים זיין די הפרש. האט מען דא דריי מקורות אויסצולערנען די דין אז.

וויבאלד ס'איז לא שכיחא האט מען נישט מחמיר געווען מחייב צו זיין די מזיק לטפל בנבילה, אבל טריפה דשכיחא ביי שומר שכר וואס ער היט נישט כדבעי און א זאב איז טורף די די בהמה דאס איז א שכיח'דיגע זאך איז אימא לא וואלט איך געמיינט אז דארטן איז מען מחייב די מזיק דאס הייסט די שומר אז ער מוז צושטעלן א גאנצע שור און ער מוז זיך מטפל זיין בנבילה ווייל ס'איז א שכיח'דיגע זאך. צריכא, קמשמע לן אז אפילו דארטן מוז ער אויך נישט מטפל זיין, ואי אשמועינן טריפה אז דארטן איז ער מטפל, אז דארטן איז די ניזק מטפל, וואלט איך געזאגט, יא, דארטן האט מען נישט געקנס'עט די מזיק מטפל צו זיין, משום דממילא ער האט נישט מזיק געווען בידיים, ער האט מזיק געווען בממילא, ער האט נישט געהיטן, ממילא איז די זאב געקומען. אבל מכה בהמה, די פסוק פון מכה בהמה דבידיים, די מענטש האט בידיים מזיק געווען יענעמ'ס שור, ס'איז נישט קיין ממילא, אימא לא, דארטן איז מען מער מחמיר אז די מזיק מוז מטפל זיין בנבילה, קמשמע לן דארטן מוז ער אויך נישט, ואי אשמועינן הני תרתי, די פאל פון אדם המזיק און די פאל פון שומר שכר, וואלט איך געזאגט אין די צוויי האט מען נישט געקנס'עט די מזיק מטפל צו זיין, הא משום דלא שכיחא, מכה נפש בהמה וויבאלד ס'איז נישט שכיח האט מען אים נישט מחייב געווען, והא משום דממילא שומר שכר האט מען נישט מחייב געווען ווייל סוף כל סוף האט ער נישט אליין מזיק געווען, ס'איז פשוט געווען ממילא מחמת די חסרון השמירה, אבל והמת יהיה לו ווען מיין שור גייט און ס'הארגעט יענעמ'ס שור, דשכיחא, ס'איז א דבר שכיח און ס'איז בידיים, די שור האט מזיק געווען בידיים, ס'האט א, מיין ממון האט אליין מזיק געווען, אימא לא, דארטן איז די מזיק מחויב מטפל צו זיין בנבילה, קמשמע לן, ואי אשמועינן המת יהיה לו, ווייל סוף כל סוף נישט די מענטש האט מזיק געווען, משום דממונא קא מזיק. זיין שור האט מזיק געווען, נישט ער אליין האט מזיק געווען, דארטן איז מען מיקל אז איז די מזיק נישט מחויב לטפל בנבילה, אבל הכא, ביי די פאל פון א מכה בהמה ישלמנה דבגופו מזיק, די מענטש אליין האט מזיק געווען, אדער אפילו ביי די פאל פון שומר שכר, ער אליין איז אויך די מזיק, ס'איז ממילא נישט בידיים אבער די מזיק איז די שומר, זיין נישט היטען הייסט ער די מזיק, ווען א מענטש איז די מזיק דעמאלטס איז מען מחיוב מטפל זיין בנבילה, אימא לא צריכא, וועגן דעם דארף מען האבן די חידוש די אלע דריי פסוקים אז די ניזק איז אייביג מטפל בנבילה, אמר ליה רב כהנא לרב, אלא טעמא דכתב רחמנא והמת יהיה לו, נאר ווייל ס'שטייט והמת יהיה לו ווייס איך אז די ניזק איז מטפל בנבילה, הא לאו הכי אן די פסוק הוה אמינא, נבילה דמזיק, אז די מזיק מוז נעמען די נבילה, ער מוז צאלן די גאנצע געלט פון די היזק פאר א שור חי, און ער מוז זיך באפארען מיט די נבילה, ער קען נישט נוצן די נבילה פאר תשלימין. פרעגט די גמרא וויאזוי קענסטו זאגן אזא זאך? השתא, אי אית ליה לדידיה כמה טריפות, וואס וואלט געווען טאמער די מזיק האט א גאנצע גאראדזש פול מיט טריפות מיט נבילות? יהיב ליה ער קען צאלען די גאנצע דמי היזק פון נבילות. דאמר מר ישיב לרבות שווה כסף אפילו סובין, די הלכה איז אז מען קען צאלען היזק פון שווה כסף אפילו סובין, איז קען ער צאלען די היזק מיט מיט מיט נבילות. איז אויב אזוי דידיה מיבעיא דארפסטו האבען א חידוש אז אז פארקערט והמת דארפסט דארפסט זאגן א פסוק והמת יהיה לו אז די ניזק איז מחיוב לטפל בנבילה פארשטייט זיך די מזיק קען אים זאגן האלט די די נבילה און איך צאל נאר צאל נאר די הפרש ווייל ווען איך וויל קען איך דאך צאלן א גאנצע די גאנצע היזק מיט נבילה איז אוודאי קען איך דאך זאגן האלט דיין נבילה וואס איז די חידוש איז לכאורה וואלט מען געקענט ענטפערן א פשוט'ע תירוץ אז דאס איז תלוי אין די מחלוקת, אונז האבן געהאט צוויי תירוצים וואס די תורה מיינט ישיב לרבות שווה כסף אפילו סובין, איי עס שטייט דאך מיטב, איז איין תירוץ איז געווען די ערשטע תירוץ אין די גמרא רב פפא אז די מטלטלין כל מילי מיטב, איז אויב אזוי אין הכי נמי פארשטיי איך די גמרא'ס קשיא, ער וואלט געקענט טענה'ן איך האב דאך געקענט צאלן סיי ווי סיי נבילות ווייל איך מעג צאלן שווה כסף אפילו סובין, אבער לויט רב הונא לכתחילה טאר מען נישט צאלן שווה כסף, לכתחילה מוז מען צאלן אדער כסף אדער מיטב. בדלית ליה ווען ער האט נישט קיין קרקע האט נישט קיין מיטב האט נישט קיין כסף האט נישט קיין קרקע דעמאלטס קען ער צאלן סובין איז ממילא איז וויכטיג וואס די פסוק והמת יהיה לו אז אפילו איך האב געלט צו צאלן וואס בכהאי גוונא קען איך נישט אלץ אויסצאלן מיט נבילות אבער דיין נבילה קען איך דיר זאגן זאלסט האלטן איז דאס איז די חידוש אין די פסוק זעהט אויס די גמרא האט געהאלטן דא אזוי ווי די ערשטע תירוץ אין די גמרא אז כל מידי מטלטלין הייסט מיטב און ממילא וואלט ער געקענט צאלן, איז פרעגט די גמרא וואס איז די חידוש אז ער קען אים זאגן האלט דיר דיין נבילה, זאגט די גמרא ביסט גערעכט איך דארף נישט האבן דא א חידוש צו זאגן אז איך קען אים צאלן מיט זיין נבילה, די חידוש איז לא נצרכא אלא לפחת נבילה, אז והמת יהיה לו איז מחדש אז יעצט בשעת די היזק ווערט די מת באלאנגט די נבילה און איך האב אים שוין אפגעצאלט א מקצת ניזק, און דער חידוש איז לפחת נבילה, טאמער פון די שעת ניזק ביז די שעת העמדה בדין ווערט א פחת אין די ווערט פון די נבילה, לאמיר זאגן בשעת די העזק איך האב מזיק געווען א שור וואס איז, איך האב געהארגעט א שור וואס איז ווערט הונדערט דאלער, די נבילה בשעת די העזק איז ווערט פינף און צוואנציג, בין איך אים נאר מחיוב צו צאלן פינף און זיבעציג, אבער בשעת העמדה בדין איז די נבילה אראפגעגאנגען יעצט איז עס נאר ווערט צוואַנציק נישט פֿינף און צוואַנציק זאג איך נישט אז די מזיק מוז יעצט צאלן אַכציק די מזיק קען זאגן די האסט שוין באקומען א תשלומין פון פֿינף און צוואַנציק בשעת די בהמה איז געשטארבן דעמאלטס איז חל געווארן והמת יהיה לו די ביסט געווארן בעלים האסטו באקומען שוין געצאלט פֿינף און צוואַנציק איז ממילא די פחת נבילה איז נישט מיין פראבלעם ס'איז דיין פראבלעם דיין נבילה איז אראפגעגאנגען אין פרייז און דאס איז די חידוש פון והמת יהיה לו אז די פחת נבילה איז לניזק.